מען האלט די גמרא דף נ ו, מען הייבט אן נ ה עמוד ב אכט שורות פון אונטען, דאס איז די סוגיא פון חורבן בית המקדש, דבר בעיתו, מען האלט יעצט אין די אנפאנג פון די ימי המצרים, זאגט די גמרא, שטייט אין פסוק אמר רבי יוחנן מאי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו יפול ברעה, וואויל איז די מענטש וואס איז שטענדיג מפחד און איז דואג ליראות את הנולד ס'זאל נישט געשען קיין שלעכטס מחמת די פעולות וואס ער טוט היינט ומקשה ליבו איינער וואס הארטנט די הארץ און ער קוקט נישט אויף די עתיד יפול ברעה. ברענגט די גמרא דריי מעשות וואס מען זעהט די תוצאה פון דעם וואס א מענטש קוקט נישט פאראויס אויף די נולד, אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, ס'איז געווען צוויי מענטשן קמצא און בר קמצא און וועגן א מעשה וואס איז געשעהן מיט זיי דאס האט גורם געווען חורבן בית שני, די גמרא וועט מסביר זיין באלד, אתרנגולא ותרנגולתא, א האן מיט א תרנגול, וועגן זיי איז חרוב טור מלכא, די שטאט טור מלכא איז נחרב געווארן, ווי די גמרא וועט מסביר זיין, און אשקא דריספק חרוב ביתר, די גרויסע שטאט ביתר איז נחרב געווארן מחמת א מעשה וואס איז געשען וועגן א דופן, וועגן די וואנט פון א וואגן וואס נשים פלעגן גיין, איז די גמרא מסביר, וואס איז די מעשה פון קמצא און בר קמצא? אקמצא בר קמצא חרוב ירושלים, וואס איז געווען די מעשה? דההוא גברא דרחמיה קמצא, זיין חבר האט געהייסן קמצא, ובעל דבביה און זיין שונא האט געהייסן בר קמצא. און דער מענטש עבד סעודתא האט געמאכט א סעודה און האט געוואלט איינלאדן אלע חברים, אמר ליה לשמעיה האט ער געזאגט פאר זיין שמש זיל אייתי לי קמצא, גיי לאדן איין קמצא צו די סעודה. איז דער שמש געגאנגען בטעות אזל אייתי ליה בר קמצא, ער האט זיך טועה געווען אין די נעמען, און ער האט איינגעלאדן בר קמצא די שונא. אתא, דער בעל הסעודה קומט אריין אין די סעודה, אשכחיה דהוה יתיב, ער זעט אז זיין שונא בר קמצא זיצט דארטן ביי אים אין שטוב, אמר ליה, האט ער געזאגט, מכדי, ההוא גברא, בעל דבבא דההוא גברא הוה, דעי מענטש, דעי בר קמצא, איז דאך די שונא פון ההוא גברא מיינט ער זיך, ער איז דאך מיין שונא, מאי בעית הכא, וואס טוסטו דא ביי מיר אין שטוב? קום, שטיי אויף, פוק, גיי ארויס פון דא. אמר ליה האט בר קמצא זיך געבעטן, הואיל ואתאי, איינמאל איך בין שוין דא געקומען, שבקן, לאז מיך דא בלייבן, און וועסט גארנישט פארלירן קיין געלט, ויהיבנא לך דמי מה דאכילנא ושתינא, אלץ וואס איך עס און טרינק, וועל איך צאלן דערפאר. אמר ליה האט די בעל הסעודה געזאגט, לא, איך בין נישט מסכים, איך וויל זאלסט ארויסגיין פון שטוב. אמר ליה האט בר קמצא זיך געבעטן, יהיבנא לך דמי פלגא דסעודתא, טאמער דו לאזט מיך בלייבן, וועל איך אפצאלן האלב די געלט וואס ס'קאסט דיך די סעודה. אמר ליה, לא, נישט מסכים. אמר ליה יהיבנא לך דמי כולה סעודתא, איך וועל אויסצאלן די גאנצע סעודה טאמער דו לאזט מיך דא בלייבן. אמר ליה, לא. נקטיה בידיה, ער האט אים אנגעכאפט ביי די האנט, ואוקמיה, ער האט אים אויפגעשטעלט, ואפקיה, ער האט אים ארויסגעווארפן. אמר, האט בר קמצא געזאגט. הואיל והוו יתבי רבנן ולא מחו ביה, די אלע רבנים די גרויסע תלמידי חכמים זענען דא געזעסן ביי די סעודה יעדע איינער האט געזען וואס טוט זיך און קיינער האט נישט מוחה געווען פון מיין כבוד, שמע מינה קא ניחא להו, איז משמע אז די רבנים זענען מוחה, אז זענען מודה, אז זענען מסכים איך זאל נתבזה ווערן. ממילא האט ער מחליט געווען ער גייט נקמה נעמען, איזיל איכול בהו קורצא בי מלכא, איך גיי גיין מלשין זיין אויף די אידן, ביי די רוימישע מלך. קורצא איז א לשון פון מלשינות, לא תלך רכיל בעמיך, טייטשט די תרגום לא תיכול קורצא בי מלכא. אזל אמר ליה לקיסר, איז דער בר קמצא געגאנגען צו דער קייסער און האט אים געזאגט מרדו בך יהודאי, די אידען האבען מורד געווען אין דיך, אמר ליה מי יימר, האט דער קייסער געזאגט פון ווי ווייסטו, ווער זאגט? אמר ליה איך וועל דיך ווייזען, שדר להו קורבנא, שיק א קרבן מיט מיר צום בית המקדש איך זאל מקריב זיין פאר דיר א קרבן, חזית וועסטו זען אי מקרבין ליה טאמער זיי וועלן מקריב זיין די קרבן צו נישט, טאמער זיי זענען נישט מקריב די קרבן וועסטו זען אז זיי האבן דיך אין באד אז זיי זענען מורד אין דיר. און יעצט די הלכה איז א גוי מעג מקריב זיין קרבנות? רש"י ברענגט די לימוד מ'לערנט ארויס פון איש איש לרבות עובדי כוכבים שנודרים נדרים ונדבות כישראל. אזל. איז דער קיסר געגאנגען שדר בידיה עגלא תילתא, ער האט מיטגעשיקט מיט בר קמצא אזא פעטע עגל, רש"י תוספות טייטשט עגלא תילתא מיינט עגלא בריא וטוב, בהדי דקאתי אויפן וועג וואס בר קמצא איז געגאנגען מיט די בהמה קיין ירושלים צו די בית המקדש, שדא ביה מומא, האט ער געמאכט א מום אין די בהמה, בניב שפתיים, אין די אויבערשטע ליפ, ואמרי לה, ס'דא וואס זאגן אז די מום איז נישט געווען אין די ליפ, נאר ס'איז געווען בדוקין שבעין, אין די. אין די אינדרויסענדיגע חלק פון די אויגען. וואס עפעס האט ער פונקט געמאכט די מום אין די פלאץ, ווייל דאס איז א דוכתא דלדידן הוה מומא, פאר אונז כלל ישראל הייסט עס א מום, און ס'איז פארהאן א איסור מקריב צו זיין א קרבן וואס האט אזא מום, לדידהו פאר די גוים וואס זיי קענען מקריב זיין קרבנות אויף במות, און ביי זיי זאגט רש"י א מום הייסט נאר מחוסר אבר, לדידהו לאו מומא הוא די זאכען ווערען נישט גערעכענט פאר זיי פאר א מום. ממילא ווען דער מלך וועט זעהן אז מ'האט נישט מקריב געווען די בהמה וועט ער נישט אננעמען ווייל ס'איז דא א פראבלעם מיט די בהמה די בהמה האט א מום ווייל ביי די גוים איז דאס נישט קיין מום אלא מאי ער וועט אננעמען די פשט איז מ'וויל מורד זיין אין אים איז ווען בר קמצא איז אנגעקומען דא מיט די קרבן אין בית המקדש סבור רבנן למקרביה משום שלום מלכות האבן די רבנן געהאלטן הגם ס'איז דא אן איסור מ'טאר נישט מקריב זיין א בהמה בעל מום אבער דא אלס שלום מלכות פשטות אלס פיקוח נפש האבן זיי געהאלטן מ'זאל מקריב זיין די קרבן הגם ס'האט א מום. אמר להו רבי זכריה בן אבקולס, האט רבי זכריה בן אבקולס געזאגט, יאמרו, טאמער אונז גיימיר מקריב זיין דא די בהמה, יאמרו וועלן מענטשן פון דא לערנען אז בעלי מומין קריבין לגבי מזבח. פרעגט רבי אלחנן, לכאורה, די חכמים'ס טענה איז געווען, אז אלס שלום מלכות, אלס פיקוח נפש, זאל מען יעצט מקריב זיין א בעל מום. זכריה בן אבקולס האט נישט געהאט קיין פראבלעם מיט מקריב זיין די קרבן מצד די עצם הקרבה, ער האט געהאט א פראבלעם אז לעתיד וועלן מענטשן מיינען אז די עצם הקרבת בעל מום איז נישט קיין פראבלעם און ממילא אין א צייט ווען ס'איז נישט דא קיין פיקוח נפש וועט מען אויך מקריב זיין א בעל מום. פרעגט ר' אלחנן איז וואס איז? האסטו מורא וועגן די מצב פון שפעטער זיין א איסור, אבער יענע איסור פון שפעטער איז אויך נדחה מחמת די פיקוח נפש פון יעצט. אזוי ווי די הקרבה פון יעצט האסטו נישט קיין פראבלעם אלס פיקוח נפש, איז די שפעטערדיגע הקרבה איז אויך נישט קיין פראבלעם, ווייל די פיקוח נפש איז דאס מדחה אויך. צריך עיון. על כל פנים, האבן די חכמים געזאגט פיין, וועט מען מקריב וועט מען נישט מקריב זיין די בהמה, אבער על כל פנים סבור למיקטליה, זאל מען הרג'נען בר קמצא, ווייל א מלשין מעג מען הרג'נען מורידין ולא מעלין, כדי ער זאל נישט צוריק גיין און מלשין זיין. דלא ליזיל ולימא

האט ער געוואלט מאכן א סימן, ער האט געוואלט מנחש זיין, זען צי דער רבונו של עולם איז מסכים אז מען זאל טאקע מנצח זיין און אייננעמען ירושלים, שדא גירא האט ער געשאסן א פייל למזרח, אתא נפל בירושלים, די פייל איז געפאלן אין ירושלים, האט ער געשאסן א פייל למערב, נאכאמאל אתא נפל בירושלים עס איז אריינגעפאלן אין ירושלים, לארבע רוחות השמים, צו אלע פיר עקן, מזרח מערב צפון דרום, האט ער געשאסן פיילן, אתא נפל בירושלים, שטענדיג איז דאס געפאלן אין ירושלים, האט ער געזען פון דארטן א סימן אז מן השמים איז מען ניחא אז ירושלים זאל נחרב ווערן, האט ער אבער געוואלט וויסן וואס גייט זיין מיט אים, ער איז דער מחריב צי דער רבונו של עולם וועט אים באלוינען צי פארקערט? אמר ליה לינוקא האט ער געזאגט פאר א קינד פסוק לי פסוקיך, זאג מיר א פסוק, ער האט געוואלט זען וואס דער רבונו של עולם וועט אריינלייגן די קינד אין מויל, אמר ליה האט דער קינד געזאגט די פסוק ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל, רבונו של עולם זאגט, איך וועל נעמען מיין נקמה אין אדום דורך כלל ישראל. אמר, האט נירון געזאגט, קודשא בריך הוא בעי לחרובי ביתיה, ער וויל מחריב זיין די בית המקדש, אבער ובעי לכפורי ידיה בההוא גברא, ער וויל אפווישן די האנט אין מיך, דאס הייסט, איך, די בית המקדש זאל נחרב ווערן, אבער איך וועל באקומען א עונש, ניין, איז ער נישט מסכים, ערק איז ער אנטלאפן, ואזל ואיגייר, ער האט זיך מגייר געווען און געווארן א גר צדק, ונפק מיניה ר' מאיר, די הייליגע תנא ר' מאיר איז געווען מיוצאי חלציו. נאך נירון איז אוועקגעלאפן, שדריה עילוייהו לאספאסיאנוס קיסר האט מען געשיקט אספאסיאנוס ער זאל קומען לוחם זיין קעגן ירושלים, אתא איז ער געקומען, צר עלה תלת שני, ער האט געלאקערט ארום ירושלים פאר דריי יאר, אין יוצא ואין בא, די אידן זענען געווען דארטן אינעווייניג. הוה בה הנהו תלתא עתירי, ס'איז געווען דארטן דריי רייכע אידן, נקדימון בן גוריון ובן כלבא שבוע ובן ציצית הכסת. און די דריי, די נעמען איז נישט געווען די אמת'ע נעמען, דאס די נעמען האט מען געגעבן על שם על שם עפעס א מעשה. פארוואס נקדימון בן גריון? פארוואס האט ער געהייסן נקדימון? שנקדה לו חמה בעבורו, די זון, נקדימון איז א לשון פון נקדה, נקדה איז א לשון פון געבויערט, אז די חמה האט דורכגעבויערט א לאך דורך די וואלקענעס. וואס איז געווען די מעשה? ס'איז א באקאנטע גמרא אין מסכת תענית, אידן זענען געגאנגען עולה רגל זיין, ס'איז נישט געווען גענוג וואסער, איז נקדימון בן גוריון געגאנגען און ער האט אפגעקויפט וואסער, פון א גוי, און האט אים צוגעזאגט, טאמער דער רבונו של עולם מאכט נישט אז די אז די קוואלן זאלן זיך צוריק אנפילן פון מי גשמים ביז א געוויסע טאג, וועט ער צוריק צאלן א הון רב. ס'איז געקומען יענער טאג, ס'איז נאכנישט גערעגנט, און נקדימון האט זיך געשטעלט דאווענען, און צום סוף האט גערעגנט און ס'איז אנגעפילט געווארן די אלע בורות. האט די גוי געזאגט אף על פי כן ביסטו מחויב צו צאלן אונז האבן אפגעמאכט ביז די זמן מוז עס ווערן אנגעפילט למעשה איז עס שוין יעצט נאכט און ווען ס'איז געקומען סוף פון די טאג איז עס נישט געווען אנגעפילט ס'איז נישט נתקיים געווארן די תנאי מוזטו מיך צאלן איז נקדימון געגאנגען ער האט נאכאמאל געדאווענט און די רבונו של עולם האט צוגעהערט די תפילה און די חמה איז ארויסגעקומען פון די וואלקענעס און ממילא האט ער געזאגט זעהסט ס'איז נאך אלץ געווען טאג ס'איז נאר געווען א פארוואלקענטע טאג על כל פנים די נס אז די חמה האט דורכגעבויערט די וואלקענעס וועגן דעם האט מען אים גערופן נקדימון א לשון פון געבויערט. דאס איז געווען איינער פון די דריי עשירים. די צווייטע איז געווען בן כלבא שבוע, פארוואס האט ער געהייסן כלבא שבוע? שכל הנכנס לביתו כשהוא רעב ככלב יוצא כשהוא שבע, איינער וואס איז אריינגעקומען ביי אים הונגעריג ווי א כלב, איז ארויסגעגאנגען זאט. ער האט געוואלדיג מכניס אורח געווען. כלבא שבוע כידוע איז דאך געווען די שווער פון רבי עקיבא. בן ציצית הכסת. שהיתה ציצתו נגררת על גבי כסתות, ס'איז געווען אזא עושר ווען ער פלעגט גיין איז ער נישט געגאנגען מיט די פיס אויפן ערד, נאר מ'האט אויסגעשפרייט פאר אים אזעלכע קישענעס, און ער פלעגט טרעטן אויף די קישענעס און ממילא זיינע ציצות וואס זענען געהאנגען האבן זיך נישט נאכגעשלעפט אויף די ערד נאר עס איז זיך נאכגעשלעפט אויף די כסתות אויף די קישענעס. איכא דאמרי, נאך א פשט, זאגט רש"י זיין נאמען איז געווען בן ציצית, הכסת איז א לשון פון כסא, שהיתה כסתו מוטלת בין גדולי רומי, ווען ער איז געגאנגען אין רוים האט מען געלייגט זיין בענקל צווישן די גדולי רוים. על כל פנים דאס זענען געווען די דריי אידישע עשירים אין יענע תקופה אין ירושלים. חד אמר להו איינער האט צוגעזאגט אנא זיינא להו בחיטי ושערי, איך וועל שפייזן גאנץ כלל ישראל אין ירושלים מיט ווייץ און מיט גערשטן וחד אמר להו איך וועל מזין זיין כלל ישראל בדחמרא מיט וויין און בדמלחא מיט זאלץ און משחא מיט אויל וחד אמר להו דער דריטער האט געזאגט איך וועל צושטעלן בדציבי האלץ כדי מ'זאל קענען מאכן א פייער מ'זאל קענען קאכן און באקן ושבחו רבנן לדציבי די חכמים האבן משבח געווען דער וואס האט צוגעשטעלט די האלץ ווייל האלץ דארף מען אסאך מער ווי די אנדערע זאכן ווייל מ'זעט דא א מעשה דרב חסדא רב חסדא האט געזאגט כל אקלידי דרב חסדא כל אקלידי הוה מסר לשמעיה, די אלע שליסלעך זיינע פון אלע אוצרות האט ער איבערגעגעבן צו זיין שמש, בר מדציבי, די שליסל פון די אוצר וואס האלט די האלץ, דאס האט ער נישט אוועקגעגעבן, ווייל דאס איז געווען ביי אים די מערסטע חשוב, פארוואס? דאמר רב חסדא, אכלבא דחיטי בעי שיתין אכלבי דציבי, פאר יעדע אוצר וואס איז פול מיט חיטי דארף מען האבן זעכציג, אוצרות פון פון פון האלץ, פארוואס? ווייל מ'דארף אזויפיל האלץ כדי צו קענען באקן וויפיל חיטים ס'איז דא אין איין אוצר, על כל פנים זעהט מען אז האלץ פעלט אויס אסאך מער, ממילא מ'איז משבח געווען דער וואס האט געגעבן די האלץ ווייל ער האט געגעבן עפעס וואס איז ווערט אסאך מער, על כל פנים צווישן די דריי עשירים הוה להו למיזן עשרים וחד שתא. ס'איז געווען גענוג דא, מ'האט געקענט שפייזן די אידן אין ירושלים פאר איין און צוואַנציק יאר, מ'וואלט נישט געדארפט ארויסגיין פון ירושלים. אבער הוו בהו הנהו בריוני, ס'איז געווען אזעלכע בריונים, זאגט רש"י, ריקים, ליידיגייערס, ופוחזים למלחמה, זיי האבן געוואלט דווקא האלטן מלחמה. אמרו די רבנן, די חכמים האבן געזאגט, ניפוק ונעביד שלמא בהדייהו, לאמיר ארויסגיין צו די רוימים און מאכן שלום מיט זיי, כדי מ'זאל אונז נישט הרג'נען. לא שבקינהו, די בריונים האבן נישט געלאזט, אמרו להו די בריונים האבן געזאגט ניפוק ונעביד קרבא בהדייהו, לאמיר ארויסגיין מלחמה האלטן מיט זיי, אמרו די רבנן לא מסתייעא מילתא עטס וועט נישט מצליח זיין מיט קיין מלחמה. קמו, זענען די בריונים אויפגעשטאנען קלנהו להנהו אמברי דחיטי ושערי, מען האט פארברענט די אלע אוצרות האט מען פארברענט כדי די אידן זאלן נישט האבן קיין ברירה,

אדאזל ביז ער איז געגאנגען אזדבן האט מען שוין פארקויפט די אלע סולת אין מארק אתא איז ער צוריק געקומען אמר לה האט ער געזאגט פאר איר סמידא ליכא ס'איז שוין מער נישט דא קיין סולת אבער חיורתא איכא ס'איז דא ווייסע ברויט ריינע פון ריינע מעהל אמרה ליה נו זיל אייתי לי גיי ברענג מיך אביסל חיורתא אדאזל ביז ער איז געגאנגען אזדבן האט מען שוין אלץ פארקויפט אתא ואמר לה חיורתא ליכא ס'איז שוין מער נישט דא קיין חיורתא גושקרא איכא ס'איז דא ברויט וואס איז געמאכט פון סובין.

איז ארויסגעגאנגען אן קיין שיך, איתיב לה פרתא בכרעא, א שטיק גללים פון א בהמה האט זיך מדבק געווען צו איר פיס, ומתה, און פון זיין אזא געוואלדיגע איסטניס איז געווען אזא עשירה, איז ער געווען א איסטניס, אזוי פארעקלט פון די איסטניסקייט איז ער געשטארבן. קרי עלה רבי יוחנן בן זכאי האט ער געזאגט אויף איהר די פסוק וואס שטייט אין כי תבוא אין די תוכחה הרכה בך והענוגה די מפונק אשר לא נסתה כף רגלה וואס די פיס האט זי קיינמאל נישט געטרעט אויפן ערד דאס איז א רמז פאר די מרתא בת בייתוס איכא דאמרי אז דאס וואס זי איז געשטארבן איז נישט געווען דורך די מיאוס פון דעם וואס א שטיק גללים האט זיך אנגעטשעפעט אין איהר פיס נאר גרוגרת דרב צדוק אכלה. מ'וועט באלד זעהן וואס איז דאס גרוגרות דרבי צדוק, זי האט געגעסן די גרוגרות וואס רבי צדוק האט אויסגעשפיגן, און רבי צדוק איז געווען א חולה, און די ריח פון זיין חולי איז אריין אין די גרוגרות און דאס האט זי געשפירט, און פון דעם ואיתניסא ומתה איז זי געווארן אזוי פארמיאוסט פון דעם איז זי געשטארבן. וואס איז די מעשה פון רבי צדוק? דרבי צדוק יתיב ארבעין שנין בתעניתא, פערציג יאהר פאר די חורבן הבית איז ער געזעסן בתענית, כדי מתפלל זיין אז דער רבונו של עולם זאל צוריק האלטן חורבן בית המקדש דלא ליחרב ירושלים כי הוה אכיל מידי ווען ער פלעגט עפעס עסן ביינאכט ווען ער פלעגט טועם זיין ער איז געווען אזוי מאגער און אויסגעדארט הוה מיתחזי מאבראי ווען די עסן איז אראפ געגאנגען אין די האלז האט מען פון אינדרויסן געקענט זען ווי ס'גייט אראפ פון די האלז ער איז געווען הויט און ביינער וכי הוה בריא ווען ער האט זיך פרובירט צוריק צו קומען צו די כוחות נאך ער האט געענדיגט די פערציג יאר פון תעניתים האט ער דאך נישט געקענט עסן ווייל נישט געווען צוגעוואוינט צו עסן איז מייתי ליה גרוגרות פלעגט מען אים ברענגען אויסגעטריקענטע פייגן און נישט געקענט עסן נאר מייץ מייהו ער האט ער האט עס אריינגעלייגט אין מויל כדי ארויסצונעמען פון דעם די די זאפט וואס איז דא אינעווייניג ושדי להו נאכדעם האט ער ארויסגעשפיגן די גרוגרות. און די גרוגרות האט זי געפונען און דאס האט זי געגעסן, פון דעם איז זי געווארן א איסט, פון דעם איז זי איתניסא און דורך דעם איז זי געשטארבן. זאגט די גמרא כי הוה קא ניחא נפשה, ווען זי האט געהאלטן ביים שטארבן ביי ארויסגיין, אפיקתה לכל דהבא וכספא, האט ער ארויסגענומען אלע גאלד און זילבער, שדיתיה בשוקא ס' אריינגעווארפן אין די גאס, אמרה האי למאי מיבעי לי, וואס איז מיר ווערט די גאנצע גאלד און זילבער, איך קען דאך מיט דעם גארנישט טון, איך קען דאך קיין עסן נישט קויפן, והיינו דכתיב, וואס איז פשט אין די פסוק כספם בחוצות ישליכו? עס וועט זיין אזא הונגער מ'וועט אוועק ווארפן די די זילבער אין די גאס, עס האט נישט קיין שום שוויות. זאגט די גמרא אבא סיקרא, אזוי האט ער געהייסען, ער איז געווען ריש בריוני דירושלים, ער איז געווען די הויפט פון די בריונים, און ער איז געווען בר אחתיה דרבי יוחנן בן זכאי, ער איז געווען א פלומעניק פון רבי יוחנן בן זכאי, איז זיין מאמע געווען א שוועסטער, שלח לי, האט רבי יוחנן געשיקט פאר אים א א הודעה,

פארוואס לאזט נישט מ'זאל גיין מאכן שלום מיט די רוימים? ומלאי, זעהט אויס אז אבא סיקרא האט מסכים געווען צו רבי יוחנן'ס טענה, האט אים אבער געזאגט, מאי איעביד, וואס קען איך טוהן? דאי אמינא להו מידי קטלי, טאמער איך זאג פאר מיינע חברים די בריונים עפעס, וועלן זיי מיך הרג'נען. אמר ליה האט רבי יוחנן געזאגט, חזי לי תקנתא לדידי, טרעף מיך עפעס אן עצה, דאיפוק אז איך אליין זאל קענען ארויסגיין שמועסן דא מיט די רוימים, אפשר דהוי הצלה פורתא, אפשר וועל איך עפעס דא קענען ראטעווען. אמר ליה, האט אבא סיקרא געגעבן א עצה, האט אים געזאגט, נקוט נפשך בקצירי, מאך דיך ווי א קראנקער, לייג דיך אריין אין בעט, ס'זאל ארויסגיין א קול אין גאס אז דו ביסט זייער קראנק, וליתי כולי עלמא ולישיילו בך, די מענטשן זאלן קומען דיך מבקר זיין, זאלן הערן אז דו גוסס'ט און זאלן זיך קומען געזעגענען, ואייתי מידי סריא, נעם עפעס א דבר מאוס וואס שמעקט, א נבילה סרוחה, ואגני גבך, לייג עס אריין אין בעט מיט דיר כדי ס'זאל אראפגעבן א ריח פון א דבר מת, ולימרו, מענטשן זאלן אריינקומען זאלן שמעקן די גערוך און זיי זאגן אז דנח נפשך אז דו ביסט שוין געשטארבן, און אזוי העט מען דיך קענען ארויסנעמען צו א לוויה, מען פלעגט דאך נישט באגראבן דארטן מתים אין ירושלים, מען העט דיך קענען ארויסנעמען מחוץ לעיר. אבער מאך זיכער וליעיילו בך תלמידך, נאר דיינע תלמידים זאלן קומען און זאל דיך ארויסטראגן, ולא ליעול בך איניש אחרינא, זאל נישט אריינלאזן קיין אנדערע מענטשן זאלן ארויסטראגן די מיטה, דלא לרגשן בך דקליל את, מען זאל נישט שפירען אז דו ביסט זייער לייכט, דאינהו ידעי, מענטשן ווייסן דחייא קליל ממיתא, א לעבעדיגע מענטש וועגט ווייניגער ווי א טויטע מענטש און מילא טאמער מענטשן קומען זיך דיך אויפהייבן איט מען זעהן דו וועגסט נישט אזוי סאך איט מען כאפן אז דו ביסט נישט טויט, איז דווקא דיינע תלמידים זאלן אנכאפן די ארון. עביד הכי. האט רבי יוחנן בן זכאי טאקע אזוי געטון און מקיים געווען די עצה, נכנס בו רבי אליעזר מצד אחד רבי שי' מצד אחר, זיינע צוויי תלמידים אליעזר און שי' האבן אים ארויסגעטראגן, כי מטו לפיתחא ווען זיי אנגעקומען צו די טיר פון ירושלים ארויסצוגיין פון ירושלים, זענען די בריונים דארטן געשטאנען שומרים ביי די טיר קיינער זאל נישט ארויסגיין, און זענען געווען עפעס אביסל חושש אפשר איז ער טאקע נישט טויט, בעו למדקריה האט מען געוואלט נעמען זייער האקן און שטעכן אין די ארון כדי זעהן צו ער לעבט צו נישט, אמר להו האט אבא סיקרא געזאגט עטס שעמט זיך נישט יאמרו רבן דקרו די רוימער וועלן זאגן אז קוק די אידן שטעכן די אייגענע מנהיג האבן זיי געזאגט פיין מ'עט אים נישט שטעכן בעו למדחפיה מ'עט אים עפעס שטופן זעהן טאמער ער לעבט איט ער שרייען ווען מ'שטופט אים אמר להו האט אבא סיקרא געזאגט יאמרו רבן דחפו, מ'עט זאגען אז אידען שטופען זייער רבי, האט מען אים געלאזט, פתחו ליה בבא האט מען אויפגעמאכט די טיר, נפק, רבי יוחנן איז אזוי ארויס געגאנגען, כי מטא להתם ווען ער איז אנגעקומען צו אספסיינוס האט ער געזאגט אמר שלמא עלך מלכא שלמא עלך מלכא ער האט אים געגעבען שלום המלך, אמר ליה האט אספסיינוס געזאגט מיחייבת תרי קטלא ביסט מחויב מיתה פאר צוויי צוויי מיתות ביסטו מחויב, חדא דלאו מלכא אנא. קודם כל איך בין נאך נישט קיין מלך, וקא קרית לי מלכא און דו רופסט מיך א מלך, זאגט רש"י ביסט מזלזל אין מיר, מאכסט מאכסט א שפעט פון מיר. ותו, לשיטתך, אי מלכא אנא, טאמער איך בין יא א מלך, עד האידנא אמאי לא אתית לגבאי, וואס ביסט נישט געקומען ביז היינט, שוין דריי יאר איז מען דא, וואס ביסט נישט געקומען ביז היינט? אמר ליה, האט רבי יוחנן בן זכאי געזאגט, דקאמרת לאו מלכא אנא, דאס וואס דו טענה'סט אז ביסט נישט קיין מלך, ס'נישט אמת, איברא, באמת מלכא, דו וועסט זיין א מלך. והא ראיה, דאי לאו מלכא, טאמער דו וועסט נישט ווערן א מלך, לא מימסרא ירושלים בידך, ירושלים וועט נישט איבערגעגעבן ווערן אין דיין האנט, און זאגט תוספות, הגם ירושלים איז נאך אלץ נישט נמסר געווארן בידו, אבער עס איז שוין געווען דריי יאר וואס זיי האבן צר געווען אויף ירושלים, האט רבי יוחנן בן זכאי געוואוסט קלאר אז ס'וועט ווערן נמסר בידו. איז ממילא ווען דו ביסט נישט קיין מלך וואלסטו נישט געהאט די זכות אז ירושלים זאל נמסר ווערן בידך, דכסיב שטייט א פסוק והלבנון באדיר יפול ואין אדיר אלא מלך, אדיר מיינט א מלך, דכסיב והיה אדירו ממנו, די מלך וועט קומען פון זיי אליין, על כל פנים זעהט מען אדיר מיינט א מלך, ואין לבנון אלא בית המקדש שנאמר ההר הטוב הזה והלבנון, לבנון איז א כינוי פאר בית המקדש, רשי זאגט ס'הייסט לבנון מלשון לבן, פון ווייס, ווייל דער בית המקדש איז מלבין עוונותם של ישראל, עבירות הייסן דאך רויט, און פארקערט כפרה איז איז ווייס, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, דער בית המקדש טוט מכפר זיין אויף די עוונות פון כלל ישראל, וועגן דעם הייסט עס לבנון, איז ממילא שטייט אין פסוק והוא אדיר, והלבנון באדיר יפול, די בית המקדש וועט נאר אריינפאלן אין א אדיר אין די האנט פון א מלך, ממילא ווייס איך אז דו וועסט זיין א מלך, ודקאמרת דאס וואס האסט מיר געזאגט אי מלכא אנא אמאי לא קאתית לגבאי עד האידנא פארוואס עפעס בין איך נישט געקומען ביז היינט, איך וועל זאגן איך האב געוואלט קומען, בריוני דאית בן לא שבקינן די בריונים האבן נישט געלאזט, אמר ליה אמר ליה האט אספסיאנוס געזאגט דאס איז נישט קיין תירוץ, אילו חבית של דבש, טאמער די האסט א חבית א פאס פון דבש, ודרקון כרוך עליה און א שלאנג רינגלט זיך ארום די עפענען די די די די עפענונג פון די חבית, און דו קענסט נישט אויפמאכן די חבית, האסט מורא פון די שלאנג, לא היו שוברים את החבית בשביל דרקון, וואלט וואלסטו נישט צובראכן די חבית כדי צוצוקומען צו די דבש, איז די זעלבע זאך דא, וואלט עטס געדארפט פארברענען די וואנט פון ירושלים און פטור ווערן פון די בריונים. אישתיק, רבי יוחנן בן זכאי האט נישט געהאט קיין תשובה אויף דעם. זאגט די גמרא, קרי עליה רב יוסף ואיתימא רבי עקיבא, רב יוסף אדער ס'דא וואס זאגן רבי עקיבא, האט געזאגט אויף רבי יוחנן דעי פסוק, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, די רבונו של עולם נעמט צו די שכל פון די חכמים, ווייל איבעי ליה למימר ליה, רבי יוחנן וואלט געדארפט באמת ענטפערן א פשוטע טענה, אז האסט געפרעגט וואס מ'טוט אין אזא מצב ווען ס'דא א שלאנג אויף די חבית, מ'צוברעכט נישט די חבית,

איז נתקיים געווארן די נבואה פון רבי יוחנן בן זכאי. זאגט די גמרא הוה סיים חד מסאניה, דורך די גאנצע מעשה אספסיאנוס איז געגאנגען מיט איין שיך נאר אויפן פיס, יעצט בעא למסיימא לאחרינא, געוואלט אנטון די צווייטע שיך, לא עייל, ס'איז נישט ארויפגעגאנגען אויפן פיס, די פיס איז געווארן צו פעט, בעא למשלפא לאידך האט ער געוואלט אראפנעמען די שיך וואס ער האט געהאט, לא נפק, ער האט עס נישט געקענט אראפנעמען. אמר, מאי האי, וואס טוט זיך דא, ער האט מורא געהאט, אמר ליה, האט רבי יוחנן בן זכאי געזאגט, לא תצטער, האב נישט מורא, עס איז א פשוט'ע זאך פארוואס דו קענסט נישט דא אויסטוהן די איין שיך און אנטוהן די צווייטע, שמועה טובה אתיא לך, האסט דאך יעצט געהערט א שמועה טובה אז דו ווערסט מלך, און דכתיב שטייט אין פסוק שמועה טובה תדשן עצם, א מענטש הערט א שמועה טובה ווערן די ביינער גרעסער, ממילא דיינע ביינער זענען גרעסער געווארן, האט ער אים געפרעגט נו אלא מאי תקנתיה וואס איז די עצה וואס קען איך דא טון, האט ער אים געזאגט איך האב אן עצה ליתי איניש דלא מיתבא דעתך מיניה ברענג א מענטש וואס דו האסט פיינט קענסט אים נישט פארטראגן ולחליף קמך און פיר אים דורך מען זאל אים דורך פירן פאר דיר דכתיב שטייט אין פסוק ורוח נכאה תיבש גרם א מענטש וואס האט א רוח נכאה ער פילט זיך נישט גוט ביי זיך אזא איינער די ביינער ווערן ווערן נתכווץ, זיי ווערן קלענער, ממילא דארפסטו דיך נישט גוט שפירן ווען די ווען א שונא דיינער גייט דורך, וועלן די ביינער צוריק קלענער ווערן, עבד הכי האט אזוי טאקע געטון, עייל, און די פיס איז שוין אריינגעגאנגען אין שיך. אמר ליה האט אספסיאנוס געזאגט פאר רבי יוחנן בן זכאי ומאחר דחכמיתו כולי האי, איך זעה ביסט אזוי קלוג, איז ווייטער פרעג איך דיך עד האידנא אמאי לא אתיתו לגבאי פארוואס ביסטו נישט געקומען ביז היינט, אמר ליה האט ר' יוחנן בן זכאי געזאגט ולא אמרי לך איך האב דאך שוין געזאגט די בריונים לאזן נישט, אמר ליה האט ער אים געזאגט יא אבער אנא נמי אמרי לך איך האב דאך געפרעגט די מעשה די משל מיט די חבית און די דרקון, אמר ליה האט אספסיאנוס געזאגט יעצט מיזל אזילנא איך גיי יעצט צוגיין צו רוים איך מוז יעצט ווערן מלך, ואינש אחרינא משדרנא איך גיי שיקן דא נאך איינער ער זאל לוחם זיין אייננעמען ירושלים אבער אזויפיל וויל איך דיך צוליב טון אלא בעי מינאי מידי דאתן לך קענסט מיך עפעס בעטן א טובה וויל איך דיך צוליב טון, אמר ליה, האט רבי יוחנן בן זכאי געפרעגט דריי טובות, קודם כל תן לי יבנה וחכמיה, לאז איבער די שטאט יבנה, זיי נישט מחריב יבנה, און הרג'ע נישט די חכמים, כדי ס'זאל בלייבן א מקום תורה, פון דעם וועט מען צוריק קענען אויפבויען א כלל ישראל. די צווייטע זאך, שושילתא דרבי גמליאל, די משפחה פון די נשיא פון רבי גמליאל זענען דאך פון מלכות בית דוד, זאלסטו זיי נישט הרג'ענען, ס'זאל איבערבלייבן דא די נשיאות. די דריטע זאך, ואסוותא דמסיין ליה לרבי צדוק, שיק מיך א דאקטער וואס וועט קענען אויסהיילען רבי צדוק, רבי צדוק האט דאך געפאסט די אלע יארן, ער האט שוין נישט געקענט עסן, די בויך זיינע איז געווארן פארקלענערט און עס איז נישט אריין געגאנגען קיין עסן. קרי עליה רב יוסף אדער ואיתימא רבי עקיבא, נאכאמאל, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, די רבונו של עולם נעמט צו די שכל פון די חכמים, פארוואס? איבעי למימר ליה רבי יוחנן וואלט געדארפט זאגען לשבקינהו הדא זימנא, לאז די גאנצע ירושלים לעבן דעם מאל, וואס האסטו נאר געבעטן די דריי קלענערע זאכן, וואלסט דאך געקענט בעטן פאר גאנץ ירושלים. זאגט די גמרא וואס איז טאקע געווען די חשבון פון רבי יוחנן, והוא סבר דילמא כולי דילמא כולי האי לא עביד, תפסת מרובה לא תפסת, איך זאל אים בעטן אזא גרויסע זאך, וועט ער נישט מסכים זיין, והצלה פורתא נמי לא הוי, אפילו די קליינע הצלה וועל איך אויך נישט האבן, איז ממילא לאמיך אים בעטן פאר קלענערע זאכן, ער וועט אוודאי מסכים זיין, האב איך כאטש עפעס אויפגעטון. פרעגט די גמרא אסוותא דמסיין רבי צדוק מאי, וואס איז געווען די מעשה ער האט געבעטן א דאקטער זאל אויסהיילן רבי צדוק, וויאזוי האט ער אים אויסגעהיילט, זאגט די גמרא ער האט אים געגעבן עסן צוביסלעכווייז יעדע טאג נאך אביסל ביז ס'האט זיך צוריק אויפגעעפנט די בני מעיים, זאגט די גמרא יומא קמא די ערשטע טאג אשקיוה מיא דפארי ער האט אים אנגעטרינקען וואסער וואס מ'האט געלאזט שורה זיין אינעווייניג אין די וואסער סובין די שולעכץ פון די ווייץ, וואס דאס איז נישט קיין דיקע וואסער, עס איז זייער א לויזע וואסער, למחר, די נעקסטע טאג, האט זיך שוין אביסל צוגעוויינט צו טרינקען, האט מען אריינגעלייגט מיא ד, מיא דסיפוקא, דאס הייסט וואסער וואס האט אין זיך סובין אבער אביסל קמח, למחר האט מען עס געמאכט נאך דיקער, האט מען געגעבן מיא דקמחא, מיא וואס איז אנגעפולט מיט קמח, עד ביז צוביסלעכווייז דרווח מיעיה, די בויך זיינע, די מעיים האט זיך געעפנט, פורתא פורתא אביסל אביסל ביז ער האט שוין געקענט עסן. זאגט די גמרא אזל שדריה לטיטוס, האבן די רוימער געשיקט, אספסיאנוס האט געשיקט טיטוס הרשע ער זאל קומען מלחמה האלטן אין ירושלים. זאגט די גמרא ס'שטייט א פסוק אין האזיני ואמר און ער האט געזאגט, די גמרא לערנט ואמר מיינט אז די רשעים, ס'גייט אויף די רשע, די רשע האט געזאגט, אי אלקימו, ווי איז ענקער גאט צור חסיו בו, די צור וואס עטץ האט בוטח געווען אין אים, זאגט די גמרא די ואמר גייט אויף טיטוס זה טיטוס הרשע שחירף וגידף כלפי מעלה, ער האט מחרף געווען קעגן די רבונו של עולם, וואס האט ער געטוהן מה עשה, תפס זונה בידו ער האט אנגעכאפט א זונה, ונכנס לבית קדשי הקדשים והציע ספר תורה, ער האט אויסגעשפרייט די גווילים פון א ספר תורה אין קדשי קדשים, ועבר עליה עבירה אויף די גווילים האט ער מזנה געווען מיט די זונה, נאכדעם ונטל סייף האט גענומען א שווערד וגידר את הפרוכת האט אריינגעשטאכן זיין שווערד אין די פרוכת ונעשה נס והיה דם מבצבץ ויוצא פון די פרוכת איז ארויסגעקומען דם וכסבור ער האט געמיינט אין זיין טיפשות הרג את עצמו כביכול ער האט געהארגעט כביכול שנאמר שטייט אין פסוק שאגו צורריך בקרב מועדיך, דיינע שונאים האבן געשריגן אין די בית המקדש, שמו אותותם אותות, אז זייער צייכענעס זענען צייכענעס, אז די סימן פון די דם המבצבץ איז טאקע אן אמת'ע סימן. פארוואס טאקע דאס געשען? זאגט רש"י, די באשעפער האט געמאכט די נס להודיע דקשה לפני המקום חורבן בית המקדש.

באלים השם האט ער גע'דרש'נט אנשטאטס אלים א לשון פון אילמים, שטומען, מי כמוך ווער איז אזוי ווי דיר באילמים, וואס האט די כח צו זיין שטיל, אז דער רבונו של עולם איז שטיל, הגם טיטוס הרשע האט אזוי מחרף און מגדף געווען, מה עשה וואס האט טיטוס געטון נאכדעם, נטל את הפרוכת ער האט גענומען די פרוכת ועשאו כמין גרגותני ער האט געמאכט פון די פרוכת אזוי ווי א סל, און ער האט עס אנגעפילט והביא כל כלים שבמקדש והניחן בהם אלע כלי המקדש האט ער אריינגעלייגט אין די פרוכת והושיבן בספינה דאס אריינגעלייגט אויפן שיף כדי לילך להשתבח בעירו כדי זיך משתבח זיין צוריק אין רוים קוק וואס ער האט אויפגעטון שנאמר שטייט אין פסוק ובכן ראיתי רשעים קבורים ובאו

כדי זיי זאלן זיך משבח זיין אין זייער שטאט אשר כן עשו אזוי האבן זיי געטון אין בית המקדש. זאגט די גמרא איכא דאמרי, מען דארף נישט משנה זיין דא די לשון נאר קבורים ממש ס'איז א לשון פון קבורים, א לשון פון באגראבן, אז ס'מיינט אפילו מילי דמטמרן איגלייא להון, אז אפילו די באהאלטענע געלט וואס אידן האבן באגראבן אין זייערע הייזער, דאס האט מען אויך געפונען און מיטגענומען, דאס מיינט ראיתי רשעים קבורים אפילו די באהאלטענע באגראבענע זאכן האט מען געפונען. עמד עליו נחשול. שבים לטובעו, דער רבונו של עולם האט געמאכט אזא שטורעם ווינט וואס איז געקומען כאילו ס'גייט באלד דערטרינקען דא די ספינה, אמר האט טיטוס געזאגט פאר דער רבונו של עולם, כמדומה אני זעט מיר אויס שאלוקיהם של אלו אין גבורתו אלא במים, די גאנצע כח פון באשעפער איז נאר אין די וואסער נישט על היבשה, וויאזוי ווייס איך? בא פרעה, טבעו במים, בא סיסרא, טבעו במים, אויך ביי נחל קישון, ווייל דער רבונו של עולם קען זיך נאר אן עצה געבן אין די וואסער, אף הוא עומד עלי לטובעני במים, יעצט וויל דער רבונו של עולם מנצח זיין, איז דא אין די וואסער ווען איך בין אויפן ספינה, דא וויל ער מיר דערטרינקען, לאמיר זען צו דער רבונו של עולם קען ווייזן זיין גבורה ביבשה, אם גבור הוא יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמה, יצתה בת קול ואמרה לו רשע בן רשע, בן בנו של עשו הרשע, בריה קלה יש לי בעולמי, איך האב אזא קליינע בריה אין די וועלט, ויתוש שמה, א פליג, פרעגט די גמרא אמאי קא קרי לה בריה קלה, פארוואס ווערט עס אפגערופן בריה קלה? דמעלנא אית לה, ס'האט א מויל, ס'קען אריינגיין עסן, ומפקנא לית לה, ס'האט אבער נישט קיין אנדערע לאך ס'זאל ארויסגיין די רעי. עלה ליבשה, איז טיטוס ארויפגעגאנגען ליבשה, אה עלה ליבשה גיי טאקע אויף די יבשה, ותעשה עמה מלחמה, מיט די קליינע יתוש מיט די קלענסטע בריה, מיט אים זאלסטו מלחמה האלטן מ'וועט זען ווער וועט מנצח געווען. עלה ליבשה איז טאקע ארויף געגאנגען ליבשה בא יתוש איז געקומען א פליג ונכנס בחותמו עס איז אריין געגאנגען אין זיין נאז ונקר במוחו עס איז אנגעקומען אין זיין מח און עס איז דארטן מנקר געווען געקנאקט אין מח שבע שנים זיבן יאר האט געהאט געפערליכע יסורים יומא חד הוה קא חליף אבבא דבי נפחא איז ער דורך געגאנגען די טיר פון א שמיד און שמע קל ארזפתא, די נפחא האט דארטן געהאקט מיט זיינע האמער, און פון די קול פון די האמער האט זיך די יתוש דערשראקן, אישתיק, ס'האט אויפגעהערט מנקר זיין במוחו, ס'האט אויפגעהערט קלאפן, מחמת די קול פון די האמער. אמר, האט טיטוס געזאגט, נו, איכא תקנתא, איך זע איך האב דא עפעס אן עצה, כדי די יתוש זאל אויפהערן מנקר זיין, איז כל יומא מייתי נפחא יעדע טאג פלעגט ער ברענגען ביי זיך אין פאלאץ נפחים ומחי קמיה און זיי פלעגן האקן מיט די האמערס כדי די יתוש זאל אים נישט שטערן טאמער ס'איז געווען לנכרי ס'איז געווען א גוי'אישע נפח יהיב ליה ארבע זוזי פלעגט ער אים צאלן פיר זוז פאר זיין טירחה טאמער ס'איז געווען לישראל א אידישע נפח אמר ליה האט ער געזאגט פאר דיר גיב איך נישט קיין געלט מסתייך ס'איז דיר גענוג די הנאה דקא חזית בסנאך אז דו זעסט ווי דיין שונאים מוטשען זיך עד תלתין יומין עבד הכי, אויף די ערשטע דרייסיג טעג איז עס געלונגען די עצה, מכאן ואילך איז די יתוש שוין צוגעוואוינט געווארן צו די קול, ממילא האט שוין מער נישט מורא געהאט, כיון דדש דש איינמאל האט זיך שוין צוגעוואוינט, איז ער צוגעוואוינט, ער האט נאכאמאל אנגעהויבן מנקר זיין. תניא אמר ר' פנחס בן ערובא, אני הייתי, בין גדולי רומי, איך בין געזעסן צווישן די גדולי רומי, וכשמת ווען טיטוס הרשע איז געשטארבן פצעו את מוחו מ'האט אויפגעמאכט זיין קאפ ומצאו בו מ'האט געפונען אז די קליינע יתוש איז געווען גרויס כציפור דרור ווי א פרייע פייגל און ס'וועגט משקל שני סלעים. במתניתא תנא אז ס'איז געווען א אנדערע שיעור, ס'איז געווען גרויס כגוזל בן שנה אזוי ווי א פייגל א יאר אלט משקל שני ליטרין ס'איז נאך א גרעסערע שיעור. אמר אביי נקטינן אז פיו די מויל פון די יתוש איז געווען של נחושת וצפורניו און די נאגל געווען של ברזל דארף מען וויסן וואס דאס מיינט אוודאי ליגט דא סודות התורה כי הוה קא מיית פאר טיטוס איז געשטארבן אמר להו האט ער געזאגט פאר זיינע מענטשן ליקליוה לההוא גברא ער האט גערעדט וועגן זיך מ'זאל אים פארברענען ולבדרי לקיטמיה אשב ימי מ'זאל אויסשפרייטן די אש וואס מ'האט פארברענט איבער די זיבן ימים, דלא לשכחיה אלקא דיהודאי ולוקמיה בדינא, כדי די רבונו של עולם זאל אים נישט קענען טרעפן און אוועקשטעלן בדין. זאגט די גמרא א מעשה, אונקלוס בר קלוניקוס, ער איז געווען בר אחתיה דטיטוס הוה, ער איז געווען א פלימעניק פון טיטוס, זיין מאמע איז געווען טיטוס'ס שוועסטער, בעי לאיגיורי ער האט זיך געוואלט מגייר זיין, טיטוס איז שוין געשטארבן, האט ער געוואלט וויסן וואס די יחס פון כלל ישראל בעולם העליון איז, אזל השכלה טוט עס בנגידה, ער האט דא געמאכט די כישוף פון אוב, שטייט דאך אין די תורה מ'טאר נישט גיין צו אוב וידעוני, אוב איז אזא סארט כישוף, מ'נעמט א ביין פון א מת, און דורך דעם קען מען אראפ ברענגען די רוח אדער די נשמה פון די מענטש און האלטן א שמועס מיט אים. אזל אסקיה לטיטוס בנגידא. אמר ליה האט ער געפרעגט פאר טיטוס מאן חשיב בההוא עלמא אויף יענע וועלט ווער זענען די חשובים אמר ליה ישראל כלל ישראל האט ער געפרעגט מהו לאידבוקי בהו וואס האלטסטו צו כ'זאל זיך מדבק זיין אין עם ישראל אמר ליה האט טיטוס געזאגט ס'איז נישט שייך מילייהו נפישין זיי האבן זייער זייער אסאך מצוות ולא מצית לקיומינהו קענסט נישט מקיים זיין די אלע מצוות זייערע טאמער איך גיב דיך אן עצה זיל איגרי בהו בההוא עלמא אין די וועלט אין עולם הזה גיי טשעפע זיך מיט זיי האב מלחמה מיט זיי און דורך דעם והוית רישא וועסטו ווערן א וועסטו ווערן א אדון א ראש ביי די אומות העולם דכסיב שטייט אין פסוק היו צריה לראש די די צריה פון כלל ישראל די שונאים פון כלל ישראל זיי ווערן די ראשים כל המיצר לישראל נעשה ראש אמר ליה האט אונקלוס געפרעגט דיניה דההוא גברא במאי וואס איז די דין וויאזוי איז מען דיך דן דארטן אויף יענע וועלט אמר ליה במאי דפסיק אנפשיה, דאס וואס איך האב זיך גע'פסק'נט אויף זיך אויף די וועלט, דאס איז מען דן אויף יענע וועלט, אזוי ווי ער האט געזאגט מען זאל אים פארברענען און צושפרייטן די אש איבער די זיבן ימים, דאס טוט מען אים דארטן יעדע טאג, כל יומא יעדע טאג מכנשי ליה לקיטמיה נעמט מען די אלע אש צוזאמען, מען מאכט צוריק פון דעם א טיטוס, ודייני ליה מען איז אים דן וקלו ליה מען פארברענט אים ומבדרו אשב ימי און מען צושפרייט די אש איבער די זיבן ימים, וחוזר חלילה יעדע טאג די זעלבע מעשה. אזל איז געגאנגען אסקיה לבלעם בנגידא האט ער ארויפגעברענגט די רוח פון בלעם מיט די כישוף פון אוב אמר ליה האט ער געפרעגט בלעם מאן חשיב בההוא עלמא אמר ליה ישראל מהו לאידבוקי בהו זאל ער זיך מדבק זיין אין זיי אמר ליה האט בלעם געזאגט ניין ער האט אים געזאגט די פסוק וואס שטייט בנוגע עמון און מואב לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים מ'זאל זיך נישט צוחבר'ן מיט זיי האט ער דאס געזאגט פאר אונקלוס כלפי כלל ישראל און די פשט איז זאגט די מהרש א אז כלפי עמון און מואב שטייט צוויי זאכן אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה, און עס שטייט אויך מאידך גיסא לא תדרוש שלומם וטובתם מען זאל זיי נישט טשעפען אבער מען זאל זיך נישט אבער מען זאל זיך נישט נאנט האלטן מיט זיי האט ער געזאגט די זעלבע זאך טיטוס האט געזאגט זאלסט מלחמה האלטן מיט די אידן דאס זאג איך נישט עס זאל זיין אזוי ווי עמון און מואב נישט מלחמה האלטן אבער מאידך גיסא נישט ווערן נאנט מיט זיי. אמר ליה האט אים אונקלוס געפרעגט דיניה דההוא גברא במאי מיט וואס איז מען דיך דן? אמר ליה בשכבת זרע רותחת מען קאכט אים אויף מיט ברענענדיגע שכבת זרע מידה כנגד מידה זאגט רש י וואס ער מיט זיין עצה האט ער מכשיל געווען כלל ישראל אין זנות פון בנות מואב אזל אסקיה בנגידא לפושעי ישראל איז ער געגאנגען און האט ארויפגעברענגט די נשמה פון א אידישע רשע שטייט נישט ווער עס איז געווען. אמר ליה האט ער געפרעגט מאן חשיב בההוא עלמא ווער איז חשוב אויף יענע וועלט אמר ליה ישראל מהו לאדבוקי בהו זאל זיך מדבק זיין אין כלל ישראל אמר ליה טובתם דרוש יא זאלסט נאכגיין זייער טובה זאלסט זען גוט צו זיין מיט זיי רעתם לא תדרוש חס ושלום נישט טון קיין שלעכטס צו זיי כל הנוגע בהן ווער ס'רירט אן א איד כאילו נוגע בבבת עינו כאילו ער רירט אן די שווארצע עפל פון די רבונו של עולם'ס אויג כביכול אמר ליה האט אים געפרעגט דיניה דההוא גברא במאי מיט וואס איז מען דיך דן ער איז דאך געווען א רשע בחייו, מיט וואס איז מען דיך דן אויף יענע וועלט, אמר ליה בצואה רותחת, מיט ברענענדיגע צואה, דאמר מר שטייט אין גמרא אין עירובין, כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת, איינער וואס שפעט פון דברי חכמים, זיין עונש איז, מען ברענט אים אין צואה רותחת, כנראה אז דעי פושע ישראל בחייו האט ער מלעיג געווען אויף דברי חכמים. זאגט די גמרא תא חזי קוק זעה די חילוק מה בין פושעי ישראל לנביאי אומות העולם עובדי עבודה זרה דא רעדט מען א פושע ישראל און דא רעדט מען בלעם הרשע וואס איז געווען די גרעסטע נביא, לא קם בישראל כמשה אבער באומות קם, דער נביא בלעם ער האט געזאגט לא תדרוש שלומם וטובתם, די פושע ישראל האט געזאגט פארקערט זאלסט זיך מדבק זיין אין זיי תדרוש טובתם. פירט אויס די גמרא נאך די גאנצע מעשה פון בר קמצא תניא אמר רבי אלעזר בוא וראה כמה גדולה כוחה של בושה, ווי שווער די ענין פון בושה איז מבזה זיין א מענטש, מחמת די בושה וואס די בעל הסעודה האט מבייש געווען בר קמצא, וואס איז געשען? שהרי סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא, די רבונו של עולם האט געלאזט ער זאל אויספירען זיין פלאן, והחריב את ביתו ושרף את היכלו, לכאורה מיינט די גמרא צו ברענגען אז דאס איז די אשרי אדם מפחד תמיד וואלט געדארפט טראכטען פאראויס וואס גייט זיין די סוף פון די מעשה פון מבזה זיין בר קמצא, ס'האט גורם געווען א חורבן בית המקדש.